לזכות ר' משה העניך בן דינה שיחיה רובין ליום ההולדת שלו חי אלול. משיחת חי אלול תשמ"א.
און בשעת מען טראכט וואו דא איז די הוראה, אז בשעת א הוראה פאר יעדעם, וויבאלד אז יפוצו מעיינותיך חוצה ווערט זיך דער ענין נתפשט ביז אין אן אופן פון הפצה, ביז אפילו אין חוצה, אז מען דארף האבן אט די הוראות פון בעל שם טוב, אנהייבנדיג פון די הוראה האמורה וואס ווערט געבראכט אין ספר תניא קדישא בגלוי בשם הבעל שם טוב, אז בשעת א איד גיט א קוק אויף די וועלט ארום זיך קען ער זיך דערשרעקן, וואס הייסט מען גיט אים איבער אז ער זאל אנפירן מיט דער גאנצער וועלט און מלאו את הארץ, וכבשוה, און זאל זיך גרייטן צו ראש השנה, אז ער וועט דאס זיין אט אט דער, וואס וועט בעטן ביי דעם אייבערשטן מלוך על העולם כולו בכבודך, און דער אייבערשטער וועט ממלא זיין בקשתו. דערציילט מען אים אז בשעת בכל רגע ורגע, און פון דער גאנצער וועלט איז אן אפס ואין, זי דארף ערשט געבארן ווערן מחדש, באשאפן ווערן מחדש, און ווי זי וועט זיך באשאפן ווערן, איז דעמאלט איז שוין קיין פלא נישט, וויבאלד אז בלויז באשאפן די וועלט מחדש, נישט ס'איז דא א מציאות וואס ער דארף איר איבערמאכן, און מיט איר מלחמה האבן, נאר ס'איז א מציאות וואס דארף ערשט ווערן באופן חדש ברגע הבא. איז בשעת ער איז מתפלל און בעט דעם אייבערשטן און בעט אים מיט א איבערגעבנהייט ווי א בן יחיד בעט ביי אביו, און כמבואר ווי פארשטאנדיג פון דעם משל מיט וועלכן דער מגיד הייבט אן זיינע ביידע ספרים, סיי דעם אור תורה און סיי ליקוטי אמרים, וואס אף על פי וואס ניט ער אליין האט זיי געשריבן האבן דאס געשריבן די תלמידים. אבער דאס ווערט זיך געבראכט אין חסידות בשם המגיד, דערפאר וואס אזוי שטייט אין ליקוטי אמרים של המגיד, אדער אין אור תורה פון די מגיד, איז נאר דעמאלט ווען בנו יחידו בעט ביי דעם בורא עולם אז אויף די וועלט וואס ער גייט באשאפן אין א רגע לאחרי זה, זאל ער איר באשאפן אין אזא מין אופן אז זאל זיין בגלוי מלוך על העולם כולו בכבודך, ער האט נישט מיט וועמען צו מלחמה האבן צו מתלקם מיט אים, ער דארף מער נישט צו אויסבעטן ביי דעם אייבערשטן אין וואס פאר אן אופן וועט ער באשאפן מאין ואפס ממש, ווי ער זאגט אין שער היחוד והאמונה פון דעם אלטן רבי'ן די וועלט מחדש. ווערט ביי אים אן אנדער צוגאנג מיט אן אנדער זיכערקייט אז ער וועט וועלן מיט אן אמת, וועט ער דאס קענען דורכפירן, און דורכפירן דאס בפשטות דא למטה, ווארום ס'דארף ערשט באשאפן ווערן שמים וארץ חדשים, און דאס איז דאך אויכעט פארבונדן מיטן נאמען פון בעל שם טוב. און דאס איז אויך דער נאמען פון יעדער אידן אפילו אף על פי שחטא ניט אין חודש אלול גערעדט איז ער אויכעט ישראל הוא ביז פארבונדן מיט קליינע קינדער וואס מען האט זיי פארשריבן אן אות אין תורה איז דאך ישראל א ראשי תיבות יש שישים ריבוא אותיות לתורה אז די מציאות און דער חיות וואס עס באקומט דער גדול שבישראל פון ראשיכם שבטיכם, איז דאס ווי דער אלטער רבי איז מבאר בארוכה און די נשיאים שלאחרי זה, ביתר פרטים דורך דערויף וואס זיי האבן אן אות אין תורה און דורך דעם אות באקומען זיי חיים פון תורת חיים, וואס דאס איז כאמור ביז ביי קליינע קינדער גייען זיי אויך אריין אין אין דעם ענין פון אותיות שבספר תורה, און אט דאס איז די ראשי תיבות פון דעם בעל שם טוב'ס נאמען, וואס שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, ווי דער בעל שם טוב אליין איז מבאר אט דאס גיט אים דעם חיות, און דאס גיט אים די התעלות, וואס דערפאר געפינט מען דאך ביי בעל שם טוב אז תחילת עבודתו, אזוי איז ער תחילת. עניניו בזמן ער איז געווען אין אן אופן פון העלם געווען באהאלטן, מיט וועמען איז ער געשטאנען בגלוי און האט מיט זיי געהאט צו טון בגלוי, און האט דורך זיי געמאכט אז זיי זאלן ענטפערן אמן אדער זאגן ברכות וכיוצא בזה בגלוי, איז עס געווען דווקא אלס א באהעלפער מיט קטני וקטני קטנים שבישראל. וכמדובר כמה פעמים איז זיך אין דעם נאמען פון דעם אלטן רבי'ן שטייט זיך דא די אלע אותיות פון ישראל, ס'איז דא נאך אותיות אבער אין זיין נאמען זענען דא אלע אותיות פון דעם ווארט ישראל. כידוע אויכעט וואס מער אז מען וויל אז דער ווארט פון חסידים הראשונים און אויכעט פון רבותינו אז זלמן איז דאס אותיות לזמן וואס דאס איז דאך דער ענין פון די חסידות חבד אויף אראפברענגען די אלע עניינים ביז די עניינים הכי נעלים שבתורה וואס זיי ווערן אנגערופן בשם מעיינות זאלן זיי אראפברענגען ביז אין לזמן כפשוטו אין עולם הזה התחתון שאין תחתון למטה הימנו וואס דערפאר איז דאך אויכעט דא דער זמן אין אן אופן פון התחלקות אין פרטים ופרטי פרטים כמבואר אין די דרושים פון חיי שרה ובכמה מקומות. ובפשטות ווי געזאגט פריער אז בשעת א איד כאפט זיך אז ס'איז א רגע אין זמן דארף ער זיך אויכעט כאפן אז איצטערט ווערט באשאפן די וועלט מחדש, מאין ואפס דורך דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז דאס איז בשביל ישראל ובשביל התורה, כדי ער זאל אלס ישראל זאל ער לערנען תורה, און ווי מען דארף לערנען תורה, ללמוד על מנת ללמד לשמור ולעשות, וואס דורך דעם ווערט א דירה לו יתברך בתחתונים, און טון דאס מתוך שמחה, ווארום וואס קען זיין נאך א גרעסערע שמחה, אז ישראל און מלכא בלחודוהי, דער אייבישטער גייט באשאפן די וועלט מחדש, און פונקט ווי ביי דעם ערשטן מאל, איז במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים, וואס עמך כולם צדיקים, און בשעת ער האט געהערט פון זיי די המלכה אז זיי האבן געזאגט אז מען דארף באשאפן די וועלט, איז הוא אמר והיה והיות ויהא איז דאס דערנאך אזוי געווארן, על ידי נמלך בנשמותיהם של צדיקים איז אזוי געווארן בפועל, און וואס קען נאך זיין א גרעסערע שמחה ביי א בן אדם אפילו ווען ער כאפט זיך אז ער געפינט זיך אין חשך כפול ומכופל פון גלות, בשעת ביחד עם זה.

און ס'ווערט אן עולם מלא. על אחת כמה וכמה אז מ'רעדט דאך אז ער באשאפט א וועלט וואס האט און דער אייבישטער איז זי זן און מפרנס לכולם, על אחת כמה וכמה אז ער האט אין דערויף געהאט א גרויסע דעה און מיט אים האט מען זיך מיישב געווען און ער האט עס מכריע געווען, איז דאך בפשטות מובן

כדי מען זאל זיך קענען גרייטן צו ראש השנה מתוך שמחה וטוב לבב ומתוך הרחבה, ובפשטות אז א איד לערנט תורה און מקיים מצוות בהרחבה אן מדידות והגבלות, און דער אייבערשטער גיבט אים כל צרכיו בהרחבה, און דאס ווערט דערפון אויכעט איבערגעמאכט די וועלט, אז אנשטאט וואס החשך יכסה ארץ וערפל לאומים. מאַכט ער ליכטיק אַרום זיך, און דערנאָך גייט די ליכטיקייט אַלץ ווייטער און ווייטער, ביז ס'ווערט נוסף אויף לכל בני ישראל היה אור במושבותם, מאַכן זיי ליכטיק אין כל העולם כולו אין זיינע מצרים וגבולים, אַז דער עולם איז, אַז די וועלט איז גרייט לתקן עולם במלכות שין דלת יוט. ווארום אידן זיינען מפיץ המעיינות ומפיץ התורה ומצוות בכל מקום שידם מגעת,